מ'וועלן היינט לערנען א שיחה אין ליקוטי שיחות חלק כ' פרשת לך לך, די ערשטע שיחה אין פרשת לך לך, געוואלדיג געשמאק ווי דער רבי וועט ארויסברענגען אראפברענגען די באוואוסטע שאלה, ווי האט אברהם געקענט זאגן אמרי נא אחותי את למען ייטב לי בעבורך, דער רבי וועט אראפברענגען פרעגן די שווערע שאלה די באוואוסטע שאלה, דער רבי וועט אראפברענגען א זוהר, און דער רבי וועט ענטפערן די שאלה וואס מען פרעגט ווי האט ער געקענט זאגן אמרי נא פשוט בפשטות גאונות ווי דער רבי וועט ענטפערן דעם ענטפער און לויט דעם ענטפער וועט ווערן ליכטיג אויכעט אויף א אנדער סארט אופן ווי דער רבי זאגט ווי מען לערנט לכתחילה וואס איז די שאלה פונעם זוהר דער זוהר פרעגט די זעלבע שאלה און דער רבי וועט מסביר זיין א חידוש נפלא וואס דער זוהר האט געמיינט און דער רבי וועט עס פארענטפערן און נאכדעם וועט דער רבי אראפברענגען שטייט דאך מעשה אבות סימן לבנים, וואס מ'קען זיך אפלערנען פון דעם וואס דאס מיינט אין יעדן איינעמ'ס עבודה אין יעדע צייט צו דינען דעם אייבערשטן. אות א', אויף דעם וואס אברהם האט געזאגט, אברהם האט געזאגט צו שרה פאר'ן אנקומען קיין מצרים, דאס אין אונזערע פרשה פרק יב פסוק יב און יג, האט ער געזאגט, והיה כי יראו אותך המצרים ואמרו אשתו זאת והרגו אותי ואותך יחיו, ווען מען אריין קומען אין מצרים און ס'איז א מקום פון זימה זיי וועלן זען און זיי וועלן זען און זיי וועלן זאגן אז דאס איז אז דו ביסט די ווייב פון מיר פון אברהמ'ן, וואס וועלן זיי טון? זיי וועלן מיר הרג'נען און דיר וועלן זיי צונעמען. אמרי נא, בעט זיך אברהם ביי שרה'ן, אמרי נא, אחותי את, זאג אז דו ביסט מיין שוועסטער, ממילא ביסט א שוועסטער, וועלן זיי מיר לאזן לעבן און זיי וועלן דיר נעמען. אמרי נא אחותי את און ער ענדיגט צו למען יטב לי בעבורך ס'וועט מיר זיין גוט וחיתה נפשי בגללך און מיין און מ'וועט מיר נישט הרג'נען איך וועל בלייבן לעבעדיג איז ידוע די שאלה די באוואוסטע שאלה וואס איז דא דער רבי ברענגט אראפ אין הערה צוויי דער אברבנאל דער אלשיך מפרשי רש"י גור אריה באר מים חיים צידה לדרך שפתי חכמים און גור אריה פני דוד להחיד"א, אלע פרעגן די זעלבע שאלה. איז ידוע די שאלה, ווי אזוי האט אברהם איינגעשטעלט שרה'ן אין אזא מצב, אז די מצרים זאלן איר צונעמען, כדי אז ער זאל דורך דעם געראטעוועט ווערן? שטעלסט איין יענעם אין א סכנה אז דו זאלסט געראטעוועט ווערן, ווי האט ער עס געקענט טון? מפרשים זענען מבאר ווי אזוי אברהם האט דערביי נישט עובר געווען קיין איסור, וואס איז די מאוו ווי האט ער נישט עובר געווען קיין איסור אויף דעם, און אין זוהר שטייט אז אברהם איז געווען זיכער אז דער זכות פון שרה וועט איר ביישטיין און מען וועט איר נישט אנרירן. דער זוהר גיט דעם ענטפער, וויבאלד אברהם איז געווען זיכער אז מיט'ן זכות פון שרה'ן וועלן די מצרים איר נישט קענען טשעפען, וואס וועט זיין? מען וועט איר נעמען צו פרעה און קיינער זיי וועלן נישט קענען טשעפען, ממילא דערפאר האט ער עס געקענט טון. זאגט דער רבי, איז דא די מפרשים, דער פנים יפות, תפארת יונתן פון רבי יונתן אייבשיץ, זיי פארענטפערן אז קיין איסור האט ער נישט עובר געווען, און דער זוהר זאגט אז ער, פארוואס האט ער נישט עובר געווען קיין איסור, ווייל ער האט געוואוסט אז מען וועט איר גארנישט טון סייווי, ער האט איר נישט איינגעשטעלט אין קיין סכנה, און האט נישט געטון קיין זאך, א מצב וואס איז נישט גוט פאר שרה. זאגט דער רבי, עס איז אבער לגמרי נישט פארשטאנדיג. דאס וואס אברהם האט אויסגעפירט, איז דאס איז שוין פארשטאנדיג פארוואס אברהם האט עס געקענט טון, אבער די שאלה ווערט א געוואלדיגע שאלה, פרעגט דער רבי, אברהם אבינו ענדיגט צו למען ייטב לי בעבורך, איז וואס דאס מיינט אז צוליב איר זאגן אחותי את וועט מען אים געבן מתנות אויב איך זאג למען ייטב לי בעבורך אז מיר וועט מען נישט הרג'נען איז פארשטאנדיג רש"י אבער אויפן פסוק זאגט וואס מיינט למען ייטב לי בעבורך אז מ'וועט מיר געבן מתנות און דערנאכדעם זאגט ער ערשט וחיתה נפשי בגללך אז מ'וועט מיר נישט הרג'נען צוליב דעם פרעגט דער רבי לשון פון רעבן היתכן בשעת ס'רעדט זיך וועגן אזא ערנסטן ענין, איינצושטעלן שרה'ן אין אזא מצב בלתי רצוי בכל אופן, אויף וואס? בכדי צו פארהיטן זיך פון סכנת נפשות, זאל דערביי, מ'רעדט דאך דא וועגן א געוואלדיגע מורא'דיגע זאך, אז טאמער וועט ער זאגן אשתי, קען זיין אז מ'וועט אים הרג'נען, ממילא זאגט ער אחותי, ער וועט דאך זיין אין א ביטערן מצב, מען רעדט דא וועגן א מורא'דיגן ענין פון סכנת נפשות, וואס ליגט אברהמ'ן אין קאפ? זאל דערביי תופס מקום זיין דאס וואס ער וועט באקומען מתנות? ביז אז דאס איז גאר דער ערשטער טעם אויף דעם אמרי נא אחותי את, ער זאגט נישט דעם ערשטן טעם וחיתה נפשי בגללך אז מ'וועט מיר נישט הרג'נען, דער ערשטער טעם איז אמרי נא אחותי את איך זאל קריגן מתנות, דער צווייטער טעם איז אז מען זאל מיר נישט הרג'נען, לייגט זיך אינגאנצן נישט אין שכל וואס טוט זיך דא, ביז אז דאס איז גאר דער ערשטער טעם אויף דעם אמרי נא אחותי את למען ייטב לי בעבורך, און ערשט שפעטער זאגט ער וחיתה נפשי בגללך, פרעגט דער רבי היתכן ווי קען דאס זיין? האט מיר א געוואלדיגע שאלה, דער ענטפער ווי אברהם האט עס געקענט טון איז פארשטאנדיג לויט די מפרשים, איז פארשטאנדיג לויטן זוהר, און דער זוהר זאגט אז ער האט זיך פארלאזט אויף איר זכות אז מען וועט איר גארנישט טון דארטן, ממילא האט ער נישט האט ער איר נישט איינגעשטעלט אין א סכנה חס ושלום אז פרעה זאל עפעס טון מיט איר, אבער פון צווייטן זייט פרעגט דער רבי די שאלה, מען רעדט זיך דא וועגן א מורא'דיגע זאך, אברהם ציטערט אז מ'וועט אים הרג'נען, און ער זאגט איר זאל זאגן אחותי, אלס וואס? די ערשטע זאך איז איך זאל קריגן מתנות, אז איך האב געברענגט אזא שיינע שוועסטער און פרעה וועט איר צונעמען, וועל איך קריגן מתנות, לייגט זיך אינגאנצן נישט אין שכל. אות בית. דער זוהר. חלק ג', כ'האב געזאגט חלק ג' נון בית א', שטעלט זיך אויף דעם, דער זוהר שטעלט זיך אויף דעם און ער פרעגט, וכי אברהם, דאיהו דחיל חטאה, רחימו דקודשא בריך הוא הוה אמר הכי על אתתיה בגין דיוטבין ליה, אברהם וואס איז געווען א ירא השם, און ער האט געהאט אהבת השם, ווי דער לשון איז דחיל חטאה, האט מורא געהאט פאר חטא, ירא חטא, און אהבת הקדוש ברוך הוא, האט ער געזאגט צו זיין ווייב, בגין דיוטבין ליה ווייל מען זאל אים געבן מתנות, און דער זוהר פארענטפערט אז אברהם האט מען די שאלה וואס דער זוהר פרעגט, און דער זוהר ענטפערט לא סמיך על זכותא דיליה אברהם האט זיך נישט פארלאזט אויף זיין זכות, ולא בעא מן קודשא בריך הוא לאפקא זכותיה, ער האט נישט געבעטן דעם אייבערשטן אז ער זאל ניצן אברהם'ס, זיין זכות, אלא על זכותא דאתתיה, ער האט זיך פארלאזט אויפן זכות פון זיין ווייב, דירווח בגינה ממונא דשאר עמין, דורך זיין ווייב וועט ער זוכה זיין און ער וועט געווינען צוליב איר אסאך געלט אדער מתנות פון די פעלקער פון מצרים, דממונא באתתיה זכה ליה בר נש, ווייל געלט, יעדער פרנסה וואס א מענטש האט, געלט וואס א מענטש האט, איז דאס אלץ אין זכות פון די ווייב. און איז מבאר בפרטיות, און דער זוהר איז מבאר דארטן אויפן ארט בפרטיות, ווי דורך אן אשה משכלת, אז א מענטש האט א אשה משכלת, איז מען זוכה בכולא, מען איז זוכה צו נחת, מען איז זוכה צו גוטע קינדער, מען איז זוכה צו געלט, מען איז זוכה צו אלץ. דערנאך איז דער זוהר ממשיך, וסמיך על זכותא דילה, אברהם האט זיך נישט פארלאזט אויף זיין זכות, ער האט זיך פארלאזט אויפן זכות פון שרה'ן, ולא יכלון לאענשא ליה, אז ער וועט זאגן אז ס'איז אחותי וועט מען אים נישט טשעפען, ולחייכא בה, ממילא איר זכות וועט ביישטיין אז מ'וועט נישט מעניש זיין אברהמ'ן, און מען וועט איר גארנישט קענען טון. ובגיני כך לא יהיב מידי, למימר אחותי, דער זוהר פארענטפערט אז מיט דעם וואס ער האט געזאגט, ער האט זיך פארלאזט אויף איר זכות, און ער וועט נאך קריגן מתנות, און מ'וועט אים נישט מעניש זיין, און איר וועט מען גארנישט טון, האט ממילא האט ער גארנישט אוועקגעגעבן צו די מצרים. אדער ס'איז דא א צווייטער לשון דער רבי ברינגט אראפ אין אס פאקלאיא מיר דאס צווייטער לשון לחייכא בה בגין כך לא דחיל מידי ער האט גאר נישט מורא געהאט אדער זאגן ער האט גאר נישט מורא געהאט דערפאר האט ער עס געטון אדער ער האט זיי גאר נישט געגעבן ווייל ער פארלאזט זיך אויף איר זכות אז מ'וועט אים נישט טשעפען ער וועט נאך קריגן מתנות מ'וועט איר גאר נישט קענען טון וואס אויך אין דעם איז צריך עיון. ס'האט דער זוהר האט געפרעגט די שאלה ווי קומט עס אז אברהם האט עס געזאגט, און ער האט פארענטפערט אז ער האט זיך נישט פארלאזט אויף זיין זכות, ער האט זיך פארלאזט אויפן זכות פון זיין ווייב, ס'וועט אים ווערן גוט דורך דעם מ'וועט אים געבן אסאך מתנות מיט געלט וואס איז שייך צו די פעלקער און דא רעדט מען וועגן מצרים, ווייל ממון איז דאך תלוי אין די ווייב, און דערנאך איז ער ממשיך אז ער האט זיך יא פארלאזט אויף איר זכות, נישט אויף זיין זכות, אז איר זכות קומט אויס אז מ'וועט אים נישט מעניש זיין און מ'וועט איר גארנישט קענען טון, ממילא האט ער דאך גארנישט געטון דא קיין זאך וואס וואס איז אסור אדער וואס לייגט זיך נישט אין שכל. דאס איז דער זוהר. פרעגט דער רבי א שאלה אויפן זוהר, וואס אויך אין דעם איז צריך עיון. דער עיקר קושיא פון זוהר, וכי אברהם הוה אמר הכי על אתתיה בגין דיוטבין ליה, וואס מיינט דער זוהר ווען ער פרעגט, צו דען האט אברהם עס געטון אז מען זאל אים געבן מתנות? איז דאך געניסט אל האל, ווי אזוי האט אברהם איינגעשטעלט אתתיה, שרה'ן, אין אזא מצב, בגין דיוטבון ליה די זעלבע קשיא ווי מען האט געפרעגט פריערט אויף דעם וואס דער זוהר האט געזאגט אז אין דעם זכות פון שרה'ן וואס וועט איר ביישטיין וועט מען איר גארנישט טון, איז פארשטאנדיג, אבער דער רבי האט דאך געפרעגט דעם לשון אויפן פסוק, אויב רש י זאגט אז ס'רעדט זיך דא וועגן למען ייטב לי בעבורך, ווער טראכט וועגן אזעלכע זאכן אין אזא מצב? זאגט דער רבי די זעלבע שאלה וועט בלייבן אויפן זוהר אויכעט, ווי אזוי האט אברהם איינגעשטעלט אתתיה שרה'ן אין אזא מצב בגין דיוטבון ליה, וואס אויף דעם, דאס פרעגט דער זוהר, אויף דעם איז דער תירוץ בפשטות אז ביי אברהם איז געווען ברור דלא יכלון לחייבא בה, לחייכא בה, ער איז געווען זיכער אז מען וועט איר נישט טשעפען, לויט איר זכות, ער טוישט טאקע אזוי איז דאך טאקע געווען, נישט פארגעסן צו זאגן אז זיי האבן געוואלט טשעפען שרה אבער זיי האבן נישט געקענט. און דעריבער לא יהיב מידי למימר אחותי, ער האט גארנישט אוועק געטון, ער האט גארנישט געטון קיין איסור, ער האט זיי גארנישט געגעבן די מצרים, והא ראיה, זיי האבן יא גענומען, זיי האבן גארנישט געקענט טון. יעצט פרעגט דער רבי די שאלה פון זוהר, אויב דאס איז די שאלה, און דאס איז דער ענטפער פון זוהר, טא פארוואס זאגט דער זוהר און בהתחלת התירוץ אז אברהם איז געווען בטוח דירווח בגינה ממונא? די זעלבע זאך ווי רש י ברענגט אראפ אז די ערשטע זאך וואס דער זוהר ברענגט אראפ איז אז ער האט זיך נישט פארלאזט אויף זיין זכות ער האט זיך פארלאזט אויף איר זכות אז וואס דירווח בגינה ממונא און מאריך בזה איז מאריך אז דער גאנצער זכות קומט פון די ווייב און אז איינער האט אן אשה משכלת איז ער זוכה בכולא א גאנצע אריכות און דעם עיקר אז ביי אים איז געווען זיכער אז מען וועט אים גארנישט קענען טון, פירט אויס דער זוהר ערשט לבסוף, צום סוף אינעם צווייטן חלק אין זוהר שטייט דארטן וסמיך על זכותא דילה דלא יכלון לאענשא ליה, וואס ס'שטייט אין פסוק וחיתה נפשי בגללך די זעלבע זאך, בלייבט דאך די זעלבע שאלה. אז מען וועט אים גארנישט קענען טון, פירט אויס דער זוהר ערשט לבסוף, נאר די שאלה מען רעדט דא וועגן אזא וויכטיגן ענין, ווי קומט עס אז אברהמ'ן ליגט אין קאפ יעצט און דאס איז דער עיקר ענין אז ער גייט קריגן פון זיי מתנות. נאך מער, בהתחלת התירוץ זאגט דער זוהר לא סמיך על זכותא דילי', ולא בעא מן קודשא בריך הוא לאפקא זכותיה אלא כו'. דער זוהר הייבט אן צו זאגן אז אברהם האט זיך נישט פארלאזט אויף זיין זכות, און האט נישט געבעטן דעם אייבערשטן זאל טון עפעס צוליב זיין זכות, וואס לכאורה איז דאס אינגאנצן נישט נוגע צום תירוץ השאלה, וכי אברהם הוה אמר הכי על אתתיה בגין דיוטבון ליה. די שאלה איז געווען צו דען האט אברהם געזאגט. למען ייטב לי בעבורך, וחיתה נפשי בגללך, למען ייטב לי בעבורך, צי דען האט אברהם געזאגט אז שרה זאל זאגן אחותי, אז ער זאל קענען קריגן מתנות, איז דער אנהייב פון דעם ענטפער, לא סמיך על זכותא, איז אינגאנצן העלפט גארנישט ארויס, ער האט געקענט אנהייבן גלייך זאגן, סמיך על זכותא דאתתא, דירווח בגינה, וואס דארף ער, וואס דארף ער דא ארויסברענגען, אז פארלאז זיך נישט אויף זיין זכות, נאר פארלאז זיך נאר אויף איר זכות, ס'געט גארנישט צו צו דעם ענין. הייבט אן גלייך אז ער פארלאזט זיך אויף איר זכות. האבן מיר דא לכאורה דריי שאלות אבער ס'איז נאר צוויי, ווייל די שאלה אויפן פסוק וואס ס'שטייט וענית לי בעבורך און רשי זאגט אז יתנו לי מתנות, איז די געוואלדיגע שאלה ווי קומט אברהם אין אזא צייט זאל טראכטן און די ערשטע זאך וואס ער זאגט איז למען ייטב לי בעבורך און ערשט שפעטער וחיתה נפשי בגללך. די זעלבע שאלה איז אויפן זוהר אויכעט, און דערנאך די דריטע אדער די צווייטע שאלה איז אויפן זוהר וואס ברענגט אראפ דער זוהר בכלל לא סמיך על זכותא דיליה ולא בעא מן קודשא בריך הוא לאפקא זכותיה. און דער רבי וועט ענטפערן אז ס'איז זייער נוגע יעדער ענין, אברהם האט עס טאקע געזאגט ווייל ס'איז זייער נוגע צו דעם ענין, לויט דעם תירוץ פון רבי'ן וועט ווערן אלס פארשטאנדיג, ס'וועט אלס ווערן פשוט, געשמאק, פארשטאנדיג, און ס'וועט אראפגיין אלע שאלות. אות ג. דער ביאור בזה, וויבאלד דער אויבערשטער הערט זיך איין ס'איז א תירוץ, א תירוץ גאונות בפשטות, פשוט, ס'איז דאך א מורא'דיגע שווערע שאלה, ווי טוט עס אברהם? דער רבי וועט עס ענטפערן פשוט מיט פשטות, די שאלה גייט אראפ גלייך אין אות ג, וויבאלד דער אויבערשטער האט געזאגט אברהמען אז דורך לך לך מארצך וגומר,

און מיט דעם וואלט עס געווען לכאורה ווען א מענטש גייט אין וועג פעלט אויך דריי זאכן עס פעלט געלט עס פעלט אים פון קינדער עס פעלט אים פון פון שמך פון דעם נאמען זיינעם ער גייט פון איין ארט צום צווייטן האט אים דער אויבערשטער געזאגט ואעשך ואברכך הגם אז מען גייט אין גאס פארלירט מען געלט און מען מאכט נישט קיין געלט דו וועסט יא מאכן איז ביי אברהמען הערט הערט דעם תירוץ ווי געשמאק וואס דאס איז איז ביי אברהמען געווען אפגעלייגט אז דאס וואס דער אויבישטער האט געפירט אזוי אז אברהם האט געמוזט אוועק גיין פון ארץ ישראל ווי רשי זאגט משיאו לצאת ממנה דער אייבישטער איז אים משיא, גיט אים אן עצה ער זאל אוועקגיין פון ארץ ישראל און יורד זיין מצרימה, איז אויך פארבונדן מיט דעם דורכפירונג פונעם אויבערשטנ'ס הבטחה ואברכך וואס ווערט אויפגעטון דורך. דער אייבישטער האט אים געהייסן גיין אין כנען. לך לך מארצך, דערנאך איז געווארן א רעב, הייסט אים דער אייבישטער גיין קיין מצרים, אבער ער זאגט אים דאך ואברכך וועסט האבן געלט, מוז זיין אז מיט דעם גיין אין מצרים וועט אויכעט ווערן מקויים דער ענין פון ואברכך וועסט קריגן געלט, און היות אז ער האט געזען אין דרך הטבע א וועג ווי עס קען אויסגעפירט ווערן דער ואברכך בממון אין מצרים, ער זעט אז ס'קען ווערן דער ענין פון געלט בדרך הטבע. ווי קען עס זיין? דורך דעם וואס שרה וועט זאגן אז זי איז זיין שוועסטער. האט ער דערפאר געזאגט אמרי נא אחותי את למען ייטב לי בעבורך, און עס איז טאקע געווען בפועל, אז דורך דעם וואס זי האט אזוי געזאגט, איז, שטייט אין פסוק קלאר אין פרק יב פסוק טז, ולאברם היטיב בעבורה, ויהי לו צאן ובקר וחמורים וגומר. גייט אראפ די גאנצע שאלה, געשמאק פארשטאנדיג פארוואס אברהם האט עס געטון, אברהם ווייסט אז דער אייבישטער זאגט אים ואברכך, ער בייט איבער די וועג מיטאמאל גיין קיין מצרים, מוז זיין אז אין מצרים עט זיין בדרך הטבע אז ער'ט האבן געלט, וועט ער האבן געלט, זאגט ער אמרי נא אחותי את, למען ייטב לי בעבורך, עס וועט ווערן מקויים, מ'עט מיר געבן מתנות, ווי דער אייבישטער האט געזאגט, נאכדעם זאגט ער אז וחיתה נפשי בגללך, איז די שאלה אויפן זוהר ווייס איך, די שאלה אויף אויף וואס רשי זאגט וואס רשי זאגט למען ייטב לי בעבורך שיתנו לי מתנות פאלט אראפ די שאלה איך זאג באגיין און עס וועט זיין אין פנימיות הענינים כשם ווי דאס איז בפשוטו, פשט אז דער אייבערשטער האט אים געזאגט לך לך און כ'עט דיר געבן געלט, קומען גיין דא קיין מצרים ווייסט ער דארטן דארף דאך מקוים ווערן דעם ציווי פון דעם אייבערשטן אז ער'ט האבן געלט אזוי איז עס עס וועט פנימיות הענינים דורך לך לך האט אברהם געדארפט צוקומען צו אן עליה, א הליכה במדרגות רוחניות, דורך דעם וואס לך לך מיינט עס אויכעט רוחניות, לך לך גיי העכער און העכער און העכער, דורך מברר, ווי ווערט דאס? דורך מברר און מעלה זיין די ניצוצות קדושה אין וועלט. ער גייט אין וועלט, אדער מקרב זיין די גוים און זיי מסביר זיין אז ס'איז דא א אייבישטער אויף די וועלט, אדער דורך די אנדערע זאכן וואס ער האט געטון, און די כוונה איז אויך געווען אין זיין ירידה למצרים, אז דער אייבישטער הייסט אים גיין אין כנען, און ער דארף גיין לך לך ווערן העכער און העכער, אז ער גייט יעצט אין מצרים, דארף ער דאך מברר זיין מצרים אויכעט, צו מברר זיין די ניצוצות קדושה וואס געפינען זיך דארט. און וויבאלד אז עניני מצוות וואס זייער תוכן איז דער בירור הניצוצות הקדושה פון דער וועלט, מצוות, דאס איז מברר די זאכן פון די וועלט, מען נעמט א פעל פון א בהמה און מאכט דאס די הייליגסטע זאך וואס מיר האבן, מען מאכט פון דעם, מען מאכט פון דעם א ספר תורה, אדער מען מאכט פון דעם תפילין, וויבאלד אז עניני מצוות וואס זייער תוכן איז דער בירור הניצוצות הקדושה פון וועלט, דארפן בכלל געטון ווערן בדרך הטבע, ס'דארף ווערן געטון בדרך הטבע נישט בדרך נס, דעריבער האט אברהם געזאגט שרה'ן אמרי נא אחותי את, וואס דורך דעם וועט באופן טבעי דורכגעפירט ווערן דער מכוון פון זיין ירידה אין מצרים, וועט עס ווערן מבורר, אין גשמיות האט מען שוין געלערנט פריער אז ער'ט נעמען זייערע געלט און ער'ט עס מברר זיין, יעצט אין רוחניות, די עליה פון אברהם, זיין עליה, דורך בירור הניצוצות פון מצרים, דאס וואס ער זאגט למען ייטב לי בעבורך. האבן מיר סיי אין סיי אין פשטות און סיי אין פנימיות הענינים האבן מיר דעם ענין פון למען ייטב לי בעבורך. יעצט וועט דער רבי מסביר זיין לויט ווי מיר האבן יעצט געלערנט, ער וועט מסביר זיין די קשיא פון זוהר אינגאנצן אויף א אנדערע סארט אופן, און ס'וועט ווערן א ליכטיגע זאך, דער זוהר וועט ווערן געשמאק פארשטאנדיג, און מ'וועט פארשטיין דעם תירוץ וואס דער זוהר האט געענטפערט און ס'וועט אראפפאלן די שאלות. די קשיא פון זוהר איז לויט דעם אופן ווי מען האט ערשט געלערנט, וועט אויסקומען, נישט ווי מען האט געלערנט פריער, ווי קען דאס אברהם זאגן דאיהו דחיל חטאה רחימא דקודשא בריך הוא, אמר הכי על אתתיה בגין דיוטבין ליה? זאגט דער רבי נאר דארט ווערט די הדגשה אינגאנצן אנדערע סארט זאך, פשוט געוואלדיג ווי דער רבי איז מחדש א חידוש נפלא, די קשיא פון זוהר וועט ווערן אינגאנצן אנדערש, עס וועט אויסקומען אז די פראבלעם דא וואס דער זוהר פרעגט איז דיוטבין ליה, דער רבי האט אונטערגעשטראכן דעם ליה, דער ייטב, די עליה דורך בירור הניצוצות וועט זיין נאר צו אברהמ'ן און נישט צו שרה. געוואלדיג, דאס וואס דער זוהר פרעגט די שאלה, ווי קען זיין אז אברהם זאל טון אזא זאך? דאדרבה, נישט נאר אז די עליה וועט זיין פאר אים און שרה וועט נישט האבן קיין עליה, נאר אדרבה, שרה וועט זיך געפינען ביי די מצרים, ווי ס'איז געווען בפועל, שטייט ותוקח האישה בית פרעה, כאטש מען וועט איר נישט קענען אנרירן, אבער ס'דאך א ירידה, מען נעמט איר אריין אין בית פרעה און ער וויל זינדיגן מיט איר. איז קיין הוספה זעט מען נישט ביי שרה'ן נאר ביי אברהמ'ען, און נאך ביי איר נאך דא א ירידה פון זי גייט אריין אין בית פרעה. יעמאלט איז די קשיא פון זוהר אינגאנצן אנדער סארט קשיא, ווי קען מען זאגן אז אברהם זאל גורם זיין, דאס וואס דער זוהר פרעגט, זאל גורם זיין אזא ירידה פאר שרה'ן צו זיין בבית פרעה, צוליב דער עליה וואס ער, אונטערגעשטראכן ער, וואס ער וועט האבן דערפון, ווי קען עס זיין? דער רבי ברענגט אראפ אין הערה ניינצן, ברענגט דער רבי ועל דרך שאין אומרים לאדם חטא בשביל שיזכה חבירו, איינער האט אריין שיזכה חבירך, עס רעדט זיך דארט וועגן אריין געלייגט ברעט אין אויוון שבת, צי מעג קומען א צווייטער פאר ס'ווערט געבאקן, יענער זאל נישט עובר זיין קיין איסור סקילה, צי מעג ער'ס נאך ארויס נעמען, וואס דאס איז נישט קיין איסור סקילה, די גמרא פרעגט די שאלה, אין אומרים לאדם, מאך א קליין עבירה, יענער זאל נישט עובר זיין קיין גרויס עבירה, ווי האט עס אברהם געקענט טון? און דער רבי לייגט צו אין הערה צוואַנציק, וואו זעט מען אז נאר ער איז, ער האט, ער האט פון דעם למען ייטב לי, אז נאר ער האט געקראגן פון דעם, געוואלדיג הערה צוואַנציק, שהרי ההטבה דהרווחת ממון הוא של אברהם, מען האט גארנישט געגעבן שרה'ן, מען האט געגעבן אלס אברהמ'ען, און דער רבי זאגט קלאר, שטייט א לשון אין פסוק, ולאברהם היטיב בעבורה, ויהי לו צאן ובקר, און ווייטער אין י ג, פרק י ג פסוק א ב שטייט, ויעל אברהם ממצרים הוא ואשתו, וואס שטייט נאכדעם? ואברהם כבד מאוד במקנה, שטייט נישט ואברהם ושרה כבדים, שטייט נישט ושרה כבדה מאוד, אנלי ואברהם, זעה מיר דא ווערט דאך די שאלה געוואלדיג, ווי קען אברהם עס טון? דאס איז די שאלה פונעם זוהר אויף דעם פסוק למען ייטב לי בעבורך. כאטש ביי אברהם איז געווען ברור אז דער תכלית ירידתו למצרים איז צוליב דער עליה, ייטב לי, ער געוואוסט זיכער אז ער מוז מברר זיין דעם פלאץ, ער מוז נעמען און קריגן פון זיי זאכן, זאגט דער רבי איז דאך כמה דרכים למקום, דער אייבערשטער האט וועגן ווי אזוי עס צו מאכן, האט אברהם געדארפט פארלאזן זיך אויפן אויבערשטן אז דאס וועט דורכגעפירט ווערן באופן אחר, נישט אין א אופן פון זאגן שרה אמרי אחותי, איר וועט מען אראפנעמען אין פרעה און ער וועט האבן דעם למען ייטב לי, איך וויל האבן די די בירורים אבער נישט דורך דער ירידה פון שרה נישט אזוי האט ער עס געדארפט טון דער רבי ברענגט אראפ א ראיה צו דעם אז ער האט זיך געדארפט פארלאזן אויפן אייבערשטן און נישט טון דאס זאגן אמרי נא אחותי ועל דרך מה ש הערה איין און צוואנציג ועל דרך מה שכתב הרמבן א לשון פון דעם רמבן והיה לו לבטוח בשם שיציל אותו ואת אשתו ער האט נישט געדארפט זאגן אמרי נא אחותי ער האט זיך געדארפט פארלאזן אז דער אייבערשטער וועט ראטעווען און לויט דעת פון דעם רמבן שטייט קלאר דער לשון פון רמבן הערט זיך איין דעם לשון אברהם אבינו חטא חטא גדול בשגגה שהביא אשתו הצדקת במכשול עוון אברהם אברהם אבינו האט עובר געווען אויף א גרויסן חטא בשוגג וואס האט געברענגט זיין ווייב וואס איז א צדקת במכשול עוון מפחדו פן יהרגו האב נישט קיין מורא פארלאז זיך אויפן אייבערשטן די זעלבע זאך איז דא אויכעט, אברהם אבינו ווייסט אז ס'מוז מקויים ווערן דער למען ייטב דיר בעבורך, נאך דער אייבערשטער האט געזאגט ואברכה מברכיך ואברכך ואגדל שמך, ואברכך מיינט געלט, ואברכך מיינט די אלע בירורים, אבער נישט אויף אזא סארט אופן אז ער זאל איר אריינשיקן ערגעץ וואו און ער זאל גאר נאך, ער זאל גאר זוכה זיין. פארשטיי מיר שוין יעצט דעם שיינע פון זויער אין גאנץ אויף אנדער סארט ליכטיג נויף וואס ענפערט דער זויער איך זאל מיר פארשטיין וואס דער זויער ענפערט און אויף דעם ענפערט דער זויער לוי סאמיך אלס מיט דעם פארשטיין פאר וואס דער זויער רייבט אן מיט לוי סאמיך אלס רוס אויך ס'רוב פאלן ביידע שיינעס און אויף דעם ענפערט דער זויער לוי סאמיך אלס רוס די לוי אלא אלס רוס די איצה ער האט זיך נישט פארלאזט אויף זיין זכות, ער האט זיך פארלאזט אויפן אייבערשטנ'ס זכות. דירווח בגינה ממונא, ער וועט קריגן געלט צוליב איר. פארוואס? און אזוי ער זאגט דהא ממונא, געלט וואס א מענטש האט איז באתתיה זכי ליה בר נש, א מענטש האט געלט אין זכות פון די ווייב. צו הרווחת ממון איז דער בר נש, א מענטש, איז זוכה דורך אתתיה. און פון דעם איז פארשטאנדיק אז אזוי איז עס ברוחניות הענינים אויך, אזוי ווי איך זאג אז בגשמיות איז דאס ברוחניות אויך, בכדי עס זאל זיך אויפטון די עליה דורך בירור הניצוצות אין מצרים, מען רעדט דאך דא אז ער האט געזאגט אז ער דארף מברר זיין די בירורים פון מצרים, איז נישט גענוג זיין ירידה למצרים, ער קען זיך נישט פארלאזן אויף זיין זכות, יעדע זאך וואס א מענטש האט איז דאס אין זכות פון די ווייב, סיי בגשמיות סיי ברוחניות, איז בגשמיות האט ער קריגן געלט אין זכות פון די ווייב, וואס איז ברוחניות? ער קען זיך נישט פארלאזן אויף זיין זכות, נאר עס דארף זיין זכותא דאיתתא, ער זאל קענען ארויסנעמען די בירורים פון מצרים מוז עס זיין אין זכות פון די ווייב דווקא, דורך איר ירידה אין בית פרעה וועט מען מעלה זיין די ניצוצות, דירווח בגינה ממונא דשאר עמין. ס'הייסט אזוי, אין בדרך כלל, וואו איז די גרעסטע בירורים וואס מ'קען טרעפן? אין מטה מטה. נתאוה הקדוש ברוך הוא להיות לו דירה בתחתונים, און אין תחתון למטה הימנו. איז אברהם אבינו האט געדארפט אויפטון אז ער זאל עס קריגן נאר אין זכות פון די ווייב, נישט אין זיין זכות, אין זיין זכות קען ער גארנישט קריגן. מוז ער זיך פארלאזן אויף די זכות פון די ווייב, דערפאר מוז ער אזוי איר זאגן. און נאכדעם וואס דארף זיין? זי זאל אראפגיין אין דעם ערגסטן פלאץ וואס ס'קען זיין בית פרעה, דעם נידעריגסטן פלאץ וואס ס'קען זיין אין מצרים, און דורך דעם עס איר עט מען גארנישט טון, און ער העט קריגן דורך דעם למען ייטב לי בעבורך, און ער קען מאכן די אלע בירורים. וויבאלד אז דער תכלית פון דער ירידה איז דאך די עליה, וואס וועט זיך אויפטון דורך דער אישה משכלת וואס זי דאך וואס זי איז שרה, איז מובן אז בזכותה נישט נאר וואס ער וועט קריגן די בירורים און די געלט, נאר בזכותה לא יכלין לאענשא ליה, זעלן אים נישט קענען, זעלן אים נישט קענען געבן א עונש, דאס וועט נישט גורם זיין קיין ירידה ביי אברהמען, ולחייכא בה, און נישט קיין ירידה אין שרה, עס וועט גארנישט זיין קיין ירידה אין שרה, צוליב איר זכות. ממילא איז אראפגעפאלן אלע שאלות, דער זוהר איז פארשטאנדיג, איז פארשטאנדיג פארוואס אברהם האט עס געטון, ווייל ער האט געוואוסט אז עס איז נישטא קיין אנדערע עצה, דער אייבערשטער האט אים געהייסן גיין אין מצרים, נאכן גיין אין ארץ כנען האט געווארן א רעב, ער גייט דאך, מוז ער דא אויכעט קריגן עפעס, דערפאר זאגט דער פסוק, למען ייטב לי און בעבורך, ווי דער זוהר איז מדגיש אז אלץ קומט אין זכות פון די ווייב, דערפאר זאגט ער דערמיר די עסעך גיי איך מברר זיין די בירורים, אדער נעמען די געלט אדער די ניצוצות פון דארטן, און דערנאכדעם וחיתה נפשי בגללך. אות דלת אזוי ווי אלע עניני מעשה אבות איז אויך דער ענין הנ"ל א סימן לבנים און דער ענין וואס פאסירט מיט אברהם מיט שרה איז א סימן לבנים וואס מיינט דער סימן לבנים אז ביי די בנים טרעפן די זעלבע זאך און לויט דעם וועלן זיי וויסן ווי מען דארף זיך פירן ווי אברהם און שרה האבן זיך געפירט וואס מיינט עס סימן לבנים זאגט דער רבי קלאר א הוראה אין עבודת האדם אין דער כללות ירידת הנשמה בגוף בכלל ובפרט אין דער ירידה אין גלות ביידע זאכן סיי די ירידת הנשמה בגוף אליין דערנאך די ירידה אין גלות וואס אברהם ושרה זענען מרמז אויף די בחינה פון נשמה וגוף ווי ס'מבואר בארוכה אין זוהר אין זוהר איז מבואר בארוכה אז אברהם ווייסט אויף דעם ענין פון נשמה און שרה ווייסט אויף דעם ענין פון גוף און אזוי ווי ס'איז געווען ביי זיי דער ענין פון נשמה מיט גוף אז דער גוף האט געדארפט אראפגיין אין בית פרעה און די נשמה אברהם האט געדארפט פון דעם נהנה זיין און שרה האט מען גארנישט געטון די זעלבע זאך האט מען לערנען אויף הוראה אין עבודת אדם מען קען עס אפלערנען פון די נשמה מיטן גוף וואס יעדער איינער האט, יעדער איינער האט א נשמה, יעדער איינער האט א גוף, בפרט אין היצטיגע צייטן נאך וואס ס'קומט צו אז מ'איז נאך אין גלות. און דער רבי גייט עס מסביר זיין. דהיינו, אין דער עבודת התורה ומצוות ובירור הניצוצות, אין די עבודה פון תורה ומצוות און מברר זיין די ניצוצות וואס זענען אראפגעפאלן ווען ס'איז געווען דער עולם התוהו, ס'איז געווען דארטן שבירת הכלים, ס'איז אראפגעפאלן אלע ניצוצות וואס זענען אריינגעפאלן אין די וועלט, און א איד נעמט און מאכט א ברכה אויף א שטיקל ברויט, אדער ער מאכט א ברכה אויף א שטיקל פלייש, אדער וואס זאל נישט זיין, איז ער מעלה דעם ענין פון די ברויט, ער נעמט ארויס די ניצוץ פון קדושה און איז עס מעלה. איך האב אמאל געהערט אליין פון רבי'ן, דער רבי האט אמאל געזאגט, אז ס'איז דא מענטשן וואס האבן זיך געמאכט אז זיי עסן נישט קיין מילך, זיי עסן נישט דאס, אויב ס'איז צוליב געזונט, איז נישט קיין פראבלעם, אבער אויב ס'איז צוליב א שיטה אז ס'איז נישט געמאכט געווארן פאר מענטשן, אנדערע זאגן אז די מילך פון א בהמה איז געמאכט געווארן נאר אז די קליינע בהמה זאל קענען זייגן, האט דער רבי געזאגט אזא לשון אז מ'וועט קומען למעלה וועט מען פון דיר מאנען פאר וואס האסט נישט מברר געווען די סארט מילך און די קעז און די און די שמנת די זאכן ווארטן אז א איד זאל מאכן א ברכה און זיי מעלה זיין זאגט דער רבי אז אין דער עבודת התורה ומצוות ובירור הניצוצות זענען דא צוויי אופנים כלליים ס'דא צוויי וועגן ווי אזוי מ'טוט דאס אלף די עבודה איז בעיקר דורך דער נשמה און ס'איז נאר וואס איר עבודה הערט זיך אן אין גוף, א מענטש זיצט א גאנץ טאג און לערנט און דאווענט און אלעס וואס ער טוט איז מיט די נשמה, די נשמה קען דאך אבער נישט זיצן לערנען, זיצט ער און לערנט, דער גוף לערנט אבער די נשמה ווערט, עס ווערט געטון די נשמה דורכן גוף, אבער דער גוף איז גארנישט, בית די עבודה טוט זיך אויף דורך דעם גוף און מיט דעם גוף. וואס איז דאס? דער אדם העובד איז נישט מובדל ומופרש פון עניני עולם אזוי ווי דער ערשטער וועג, אדרבה, ער איז יורד ממדרגתו און איז זיך מתלבש אין עניני ומעשי עולם הזה, וואס אין עניני עולם הזה זיינען קשים ורעים ורשעים גוברים בו, ווי דער לשון פון עץ חיים, דער אלטער רבי ברענגט עס אראפ אין תניא פרק ו', אז די וועלט איז איז מעשה עולם הזה, איז קשים ורעים ורשעים גוברים בו, און דארטן איז ער מקיים תורה ומצוות, און ער איז מברר די ניצוצי קדושה וואס געפינען זיך דארטן, איז איין עבודה איז וואס א מענטש לערנט און ער דאווענט און ער טוט אלץ, אבער ער גייט נישט ארויס אין וועלט, ער טוט נישט אין וועלט, די צווייטע וועג איז אז ער טוט אין וועלט, ער טוט מיטן גוף אויכעט, נישט נאר מיט די נשמה. בכללות איז דאס על דרך המבואר בארוכה אין חסידות, דער אלטער רבי לקוטי תורה איז מבאר די צוויי אופני עבודה פון, ס'איז דא צוויי סארטן אופני עבודה וואס א איד דינט דעם אייבערשטן, ס'איז דא די עבודה פון אחותי און בחינת אשתי, וואס איז דאס? דער רבי וועט מסביר זיין קלאר וואס דאס איז, אז עס זענען די צוויי דרגות אין אהבת השם. די צוויי דרגות אין אהבת השם איין דרגא ווערט אראפגעברענגט אין חסידות און קבלה אז דאס איז אזוי ווי די אהבה פון א מענטש א מאן מיט א שוועסטער און די צווייטע איז ווי א מאן איז מיט א ווייב וואס דער חילוק דער רבי וועט מסביר זיין זייער געשמאק אז די עבודה וואס מ'האט ערשט געזאגט אז די עבודה איז נאר מיט די נשמה און דער גוף איז נאר וואס עס ווערט געטון דורכן גוף אדער די עבודה ווערט מיטן גוף אויכעט איז ווערן גלייך מיט דעם עניין פון די אהבה פון דוגמא פון אחותי און די אהבה פון דוגמא פון אשתי און בחינת אשתי אט זיינען די צוויי דרגות אין אהבת השם און זיינען בדוגמת די צוויי בחינות אהבה בין אח ואחות די אהבה פון א ברודער מיט א שוועסטער און בין איש ואשה וואס איז דער חילוק דער רבי גייט מסביר זיין די אהבה מסותרת וואס איז דא ביי יעדער איד מצד נפשו אלוקית דער אייבישטער האט אריינגעגעבן יעדן איינעם, מיר זענען מאמינים בני מאמינים, מיר האבן אהבה מסותרת, ירושה מאבותינו, יעדער איינער האט א אהבה מסותרת צו דעם אייבערשטן, אזוי ווי א קינד האט אהבה צו א טאטן און א טאטע צום קינד, ס'איז א אהבה טבעית, וואס די אהבה איז בטבע תולדותם. און ס'איז אין איר ניט שײך קײן הפסק, דאָס קען נישט װערן קײן מאָל נפסק. איז בדוגמת, װאָס איז די דוגמא אױף די אהבה, װאָס איז דאָ בטבֿע, איז בדוגמא פֿון אהבה פֿון אח ואחות, די זעלבע זאַך, װי אַ ברודער און אַ שװעסטער האָבן זיך ליב, װאָס איז אַן אהבה טבֿעית מתּולדותם, ס'איז נישט קײן זאַך װאָס מ'דאַרף טראַכטן מיט דאָס, ס'איז אַ פֿילינג, אַ ספּעציעלער פֿילינג, מער װי ברודער צו ברודער, מער װי שװעסטער צו שװעסטער, איז די אהבה פֿון אַ ברודער צו אַ שװעסטער. וואס איז אן אהבה טבעית מתולדותם, וואס ס'איז אין דער אהבה נישט שייך קיין הפסק, עס קען נישט זיין קיין הפסק אין דעם, וואו זעט מען יא א הפסק, נישט ווי אין דער אהבה פון בין איש לאשתו, וואס אין איר איז שייך, חס ושלום, עס איז שייך א הפסק דורך גירושין, עס קען זיין א הפסק אין דעם, עס איז די גרעסטע אהבה וואס עס קען זיין, אבער עס קען קומען צו א מצב פון, ביי אח ואחות קען עס נישט זיין, איז דא א מעלה אין אח ואחות. אבער לאידך, אז מ'קוקט פון צווייטן זייט, מהאי טעמא גופא, ווייל די אהבה פון אח ואחות איז אן ענין טבעי, איז אין דער אהבה נישטא קיין צמאון וכלות הנפש, און ס'איז אין דעם נישטא שלימות היחוד, היות אז זיי זענען גופים מחולקים. ס'איז א זאך וואס איז אלעמאל, ס'אן הפסק. ממילא וויבאלד עס איז אן הפסק איז דאס א תענוג תמידי, איז אינו תענוג, און למעשה בפועל זענען זיי צוויי גופים, און חס ושלום ס'גאר נישטא וואס צו טראכטן וועגן חתונה האבן צוזאמען. מה שאין כן די אהבה וואס ווערט דערוועקט און דאס איז נישט די אהבה טבעית, ס'ווערט דערוועקט פון א בחור, א בחור טרעפט זיך מיט א מיידל און מ'איז מחליט אז זיי גייען חתונה האבן, מה שאין כן די אהבה וואס ווערט דערוועקט אין און דורך דעם בירור פון דעם גוף ונפש הבהמית.

דאס איז די הוראה וואס מ'האט פון הנהגת אברהם דער רבי האט אנגעהויבן יעצט אין צווייטן חלק פון די שיחה מעשה אבות סימן לבנים אז מ'דארף זיך אפלערנען פון דעם דער רבי זאגט וואס מ'קען זיך אפלערנען דאס איז די הוראה וואס מ'האט פון הנהגת אברהם אז די פרנסה איז בזכותא דאיתתא די פרנסה איז פון זכות פון די ווייב אין הערה 25 זאגט דער רבי ס'שטייט אין גמרא בבא מציעא שאין ברכה מצויה בתוך ביתו של אדם אלא בשביל אשתו. אז די ברכה וואס איז דא אין שטוב איז נאר צוליב די ווייב. שנאמר, די גמרא ברענגט א ראיה, ולאברהם היטיב בעבורה, אברהם האט געקראגן מתנות, וואזוי? צוליב שרה. און דאס איז די הוראה וואס מ'האט פון הנהגת אברהם אז די פרנסה איז בזכותא דאיתתא, שרה. תכלית ושלימות עליית הנשמה איז דורך דעם, יעצט וועט מען ארויסברענגען געשמאק און געוואלדיג וואס דאס מיינט, וואס מיינט דאס דער ענין פון די פרנסה, אז מען האט פרנסה נאר דורך דעם ענין, דורך דעם וואס מען גייט ארויס אין וועלט און מען ארבעט מיטן גוף, מען איז מברר די וועלט, דאס ברענגט דעם זכותא דאיתתא, מען האט דאך געזאגט אז דאס דער ענין פון דער גוף איז דער ענין פון איתתא, שרה איז דער גוף און אברהם איז די נשמה, איז דורך דעם וואס מען גייט ארויס אין וועלט און מען ארבעט מיטן גוף, נישט אז מען זיצט פארשלאסן ווי דער רבי האט געזאגט פריער, נאר מען גייט ארויס אין וועלט און מען טוט אויף אין וועלט, מ'מאכט א דירה ממש בתחתונים, יעמאלט ווערט די ברכה סיי אין דעם גוף און סיי אין די נשמה. תכלית השלימות עליית הנשמה איז דורך דעם וואס מען שיקט דעם גוף צו יורד זיין אין אן אופן פון התלבשות אין ענייני עולם הזה, דווקא יעמאלט זעט מען עס, וואו זעט מען עס ביי אברהמען? דער רבי זאגט זייער געשמאק, בדוגמת מצרים, דער רבי ברענגט אראפ אין הערה זעקס און צוואַנציק, ראה תניא פרק ל"ז, שירידת הנשמה לעולם הזה בחינת גלות ממש. סאו די זעלבע זאך די נשמה אין דעם גוף איז בדוגמת בדוגמת מצרים ביז אין בית פרעה שרה איז געגאנגען אין בית פרעה אין די ערגסטע נידעריגסטן פלאץ און וויבאלד אז כוונת הירידה איז די עליה דורך מברר זיין דעם גוף ונפש הבהמית וחלקו בעולם איז מובן אז לא יוכלון לאענשא ליה מיט דעם וואס דער גוף גייט ארויס אין גאס און ער טוט אויף אין וועלט, מיט דעם נישט, מ'קען אים נישט מעניש זיין מיט דעם, ער וועט נישט ווערן, ער וועט נישט קריגן אויף דעם קיין עונש, אז עס ווערט נישט קיין ירידה אין דער נשמה מיט דעם וואס דער גוף גייט ארויס. און אויך לא יוכלו לחייכא בה, די נשמה קען אויכעט מ'וועט נישט קענען זיך טשעפען מיט שרה'ן, מיט זיין קעז, די נשמה ווערט אויך נישט געטשעפעט, דער גוף ווערט נישט מושקע, ניין דא רעדט מען וועגן גוף, און אויך לא יוכלו לחייכא בה, אז דא רעדט זיך וועגן שרה וואס איז א דוגמא אויף דעם גוף, דער גוף ווערט נישט מושקע חס ושלום אין קליפה, נאר אדרבה זיי ביידע ווערן נתעלה בעילוי אחר עילוי, און לויט דעם ווערט נאכאמאל געשמאקער פארשטאנדיג, ס'ווערט ליכטיגער, ווי געלערנט פריער, נאכדעם וואס אברהם האט געשיקט שרה'ן צו בית פרעה, איז געווארן אז ביידע זענען געווארן אויפגעהויבן, סיי אברהם און סיי שרה, און ביידע האבן מיטגענומען מיט זיך די ניצוצות פון מצרים. אות ה', מען דארף אבער פארשטיין, אלע עניינים פון תורה זענען דאך בתכלית הדיוק, תורה איז בתכלית הדיוק, יעדער אות, יעדער תג, יעדער זאך איז בתכלית הדיוק, וויבאלד אז דאס וואס ירווח בגינה ממונא דשאר עמין, דאס איז דאך דער לשון אז דורך איר וועט ער געווינען געלט פון די אנדערע פעלקער, דער בירור הניצוצות ועליית אברהם איז מצד זכותא דאתתיה, אלץ דורך דעם זכות פון זיין ווייב פון שרה, מצד דעם וואס זי איז אשתו, טא ווי קומט עס אז דער רווח בפועל איז געקומען דורך דעם, ווי אברהם איז מדגיש אז דער למען ייטב לי איז בעבורך, דורך דעם וואס אמרי נא אחותי את. געוואלדיגע שווערע שאלה. מ'האט דאך גערעדט אז דער ענין פון אברהם ושרה רעדט זיך וועגן די אהבה פון א מאן מיט א ווייב, די דוגמא איז אויף דעם ווי די נשמה איז אין די גוף און די נשמה ארבעט מיטן גוף און דער גוף ארבעט אויך מיט נישט נאר די נשמה אליין און דא קומט אברהם און זאגט אמרי נא אחותי פונקט פארקערט ער זאגט דעם ענין אז ער מיט איר זענען גאר א ברודער מיט א שוועסטער ווי קען עס זיין ער זאגט למען ייטב לי און בעבורך און פאר זיי אלס א שוועסטער אלס א שוועסטער טרעפט עס נישט ווי גערעדט פריער געוואלדיגע שווערע שאלה דער רבי זאגט אין אות ח' אין אות ה' מען דארף אבער פארשטיין ס'שטימט דאך נישט דא ועל דרך זה אין דער עבודה רוחנית פון נשמה וגוף דער עיקר עליה קומט דאך נישט דורך די בחינת אחותי, דורך עבודת הנשמה עצמה, די אהבה פון אח ואחות איז די זעלבע זאך ווי די עבודה נאר די נשמה, נאר דווקא דורך בחינת אישה די עבודה מיטן גוף, כנזכר לעיל, דערפאר דארף שרה גיין צו בית פרעה אז אברהם זאל נהנה זיין פון דעם און זי זאל אויכעט נהנה זיין פון דעם, אבער נישט אחותי. כנזכר לעיל, איז אין וואס באשטייט דער אויפטו פון אחותי אין עבודה, און ווי עס ברענגט זיך אין חסידות אז דאס וואס אברהם האט געזאגט אחותי מיינט די אהבה טבעית פון די נשמה כנל. איז דאס סותר די גאנצע יסוד וואס דער רבי האט אוועקגעלייגט, שטייט גאר אין חסידות, דער רבי ברענגט אראפ וואס דאס איז, אז אחותי איז דער ענין פון די אהבה טבעית ווי די נשמה ווי די נשמה ארבעט אליין אן דעם גוף שטימט דאס אינגאנצן נישט דא וועט מען דאס פארשטיין ס'איז א געוואלדיגע שווערע שאלה פון גאנצן יסוד וועט מען דאס פארשטיין בהקדים הביאור אין דעם וואס דער זוהר זאגט דארט בהתחלת הענין הנל דער זוהר פאר ער הייבט אן רעדן וועגן דעם ענין פון אברהם מיט שרה, ווי קומט דאס אז אברהם האט געזאגט אז אברהם האט געזאגט אז למען ייטב לי בעבורך, ווי דער לשון איז געווען דארטן וכי אברהם דאיהו דחיל חטאה רחימו דקודשא בריך הוא, הוה אמר הכי על אתתיה בגין דיוטבון ליה, ווי קען עס זיין? פארדעם איז דא נאך עפעס אין זוהר, לויט דעם וועט עס זיין געשמאק פארשטאנדיג, וואס שטייט אין זוהר פריערט, רבי אלעזר.

פתח רב אלעזר ואמר אמרי נא אחותי את האי קרא קשיא כולי כנל ווי הייבט זיך אן די גאנצע מעשה וואס דער זוהר דערציילט די מעשה מיט די שאלה אויף אברהמען מיט די מעשה פון דעם וואס רב אבא מיט רב אלעזר זענען געגאנגען צוזאמען רב אלעזר האט געזאגט איז מבאר דער טאטע אין זיינע הערות אויף זוהר, אין ליקוטי לוי יצחק, וואס דער רבינ'ס טאטע האט געשריבן שוין דערמאנט אסאך מאל, אז ער האט נישט געהאט נישט קיין ספרים און נישט קיין טינט, און די רעבעצן חנה עליה השלום האט געמאכט די טינט, און ער האט געשריבן אויף די גליונות פון די ספרים, דערנאן האט מען גענומען פון דעם, ווען ער וואלט געהאט פאפיר מיט טינט וואלט ער אפגעשריבן צענדליגער צענדליגער ספרים מיט מורא'דיגע געוואלדיגע זאכן אין קבלה און זאכן וואס וואס מען האט האט נאר געדרוקט ליקוטי לוי יצחק אויפן זוהר, און ער איז דארט מסביר דעם דעם זוהר וואו רב אלעזר מיט רב אבא זענען געגאנגען צוזאמען צו זעהן רבי שמעון בן יוחאי. מבאר דער טאטע אין זיינע הערות אויף זוהר, התחיל, דער לשון פונעם רבינ'ס טאטן, התחיל לדרוש בזה הפסוק דווקא, פארוואס אנהייבן דרשענען דווקא אין דעם פסוק, כי זה אמר אברהם בעת שהלך בדרך למצרים עם שרה, ווען אברהם איז געגאנגען אין מצרים מיט שרה וואס האט ער געזאגט אימרי נא אחותי את רב אלעזר גייט מיט רב אבא'ן און ער גייט אין גאס זאגט ער די זעלבע זאך אימרי נא אחותי את און דעם רבינ'ס טאטע איז מסביר פארוואס וואס איז דאס וואסער גלייכניש האט עס שרה מיט אברהם גיין אין מצרים רב אלעזר ורב אבא הם על דרך אברהם ושרה זענען גלייך רב לאזאר ורב אבא הם על דרך אברהם ושרה כי אברהם ושרה הם בחינת אב ואם אבא ואימא וואס דאס איז גייט אין קבלה ווערטער דאס דער ענין פון חכמה ובינה חכמה ווערט אנגערופן דער אב און בינה ווערט אנגערופן אם און די זאך איז זייער פשוט פארוואס ווערט דאס אנגערופן חכמה איז די נקודה וואס ס'פאלט איין ער זאגט איך ווייס איך האב עס איך פארשטאנען וואס דער תוספות וויל איך פארשטיי וואס דער מאמר וויל און אז דער אנדערער זאגט אים זאג מיר וואס דו האסט פארשטאנען זאגט ער גיב מיר א מינוט איך דארף עס מפתח זיין און דער רבי זאגט אז טאמער ער מוטשען ער וויל הערן עט ער עס פארלירן און עט עס קיינמאל נישט האבן און דערנאך וואס איז בינה בינה נעמט און ברייט אויס עס די זעלבע זאך ווערט עס אנגערופן אבא ואימא ווען פשוט כפשוטו אין הולדה גשמית איז די פאדער האט דעם ענין פון די טיפה וואס ס'כולל אין זיך דעם גאנצן דאס ווען זעט מען עס ארויס דווקא אין די ניין חדשים וואס איז אין דעם רחם פון די מאמע און דארט ווערט עס ערשט צו פארברייט עס ווערט א ענין פון א וולד דערפאר ווערט עס אנגערופן אבא ואמא כמו כן רב אלעזר הוא בחינת חכמה ורב אבא בחינת בינה איז אזוי ווי אברהם מיט מיט שרה זענען אבא ואמא אזוי זענען זיי אלץ די זעלבע זאך זיי זענען חכמה און בינה במילא דערפאר זענען גיין אין גאס זאגט רב אבא, רב אבא איז דאך דער ענין פון בינה, זאגט ער, מ'דארף זאגן עפעס א דבר תורה, וואס זאגט רב לאזאר? רב לאזאר זאגט, איך גיי מיט דיר, מיר זענען דאך די זעלבע זאך ווי אברהם און שרה. האט ער געזאגט, א תורה אויף אמרי נא אחותי את. אם כן הליכתם בדרך, זייער גיין צוזאמען, הוא על דרך כמו, אלץ דער לשון פון רבי'נס טאטן נאך, הוא על דרך כמו הליכת אברהם ושרה בדרך, ואברהם אמר אז, וואס האט אברהם געזאגט? אמרי נא אחותי את זאגט רב לאזער די זעלבע זאך לכן התחיל רב לאזער גם כן לדרוש את הפסוק הזה יש לומר דבא ללמד ונמצא לומד דער רבי זאגט פון דא וואס זעט מען אז לכאורה לערנט מען ארויס אין דעם סיפור פון אברהם ושרה אז די זעלבע זאך איז ברב איז ביי רב לאזר און רב אבא זאגט דער רבי ניין שבא ללמד ונמצא לומד מיר לערנען ארויס פון דא פון רב לאזר מיט רב אבא עט אונז מאכן ליכטיג און מער פארשטאנדיג די מעשה פון אברהם ושרה בא ללמד ונמצא לומד דער מעשה פון אברהם ושרה זענען געקומען אונז לערנען אויף רב לאזר און רב אבא אז זיי זענען די זעלבע זאך זאגט דער רבי ניין פון דעם תוכן הענין ווי דאס איז ביי רב לאזאר מיט רב אבא וואס זיי זענען בבחינת אבא ואימא ווי געזאגט פריער שחכמה ובינה וועט מען פארשטיין בפרטיות יותר בנוגע לאברהם ושרה וואס איז דאס נשמה וגוף עס מאכן אויכעט ליכטיג מער אין די עבודה און לויט דעם וועט ווערן פארענטפערט די שאלה וואס דער רבי האט געפרעגט ווי קען זיין אז אברהם האט געזאגט אמרי נא אחותי את ס'איז סותר דעם גאנצן ענין פון דעם הסבר וואס דער רבי האט געברענגט אין סדר הספירות איז בינה מקבל דעם שכל והשגה פון חכמה. אזוי האט מען געלערנט יעדן מיט פריערדיגע מסביר געווען אז בינה אן חכמה איז גארנישט. בינה קען נישט קען גארנישט טון אויב ער האט נישט קיין חכמה. די נקודה פון די חכמה איז דא שוין אין שם השם איז דער רמז אויף חכמה איז דער י' ס'איז א נקודה און דער רמז אויף בינה איז אין דעם ה' פון שם הוויה און דאס איז אויך רחב ער פארברייטערט און צענעמט דעם גאנצן ענין. נאר צו דערמאנען אז דער אנדערער צווייטער חלק אין שם השם, דער וואו ווייזט אויף די זעקס מידות וואס איז ווייזט אויף השפעה מלמעלה למטה, דורך דעם וואס חכמה ובינה קומען צוזאמען ווערט נולד מידות, אזוי ווי ווען א אב ואם קומען צוזאמען ווערט נולד א בן אדער א בת, די זעלבע זאך איז אויכעט נאך א זאך ס'איז א ו'. י ק ו, דער ו' ווייזט אויף זעקס, מיט די זעקס ספירות, און דער לעצטער ה' פון שם השם ווייזט אויף מלכות. בקיצור טוען מיר אבער אינעם ענין, אין סדר הספירות איז בינה מקבל דעם שכל, בינה קריגט פון חכמה, אבער דווקא דורך דעם וואס דאס שכל קומט אראפ אין בינה, אין אן אופן פון הבנה, השגה והסברה, יא, ווי געזאגט פריער, מען לערנט צוויי מענטשן און מען מוטשעט זיך אויף א תוספות, מיטאמאל זאגט איינער איך פארשטיי דעם תוספות, זאג מיר, איך האב עס נאכנישט. איך פיל אז איך האב עס, ער האט געכאפט, ס'האט אים געגעבן א בליץ אין קאפ אז ער גייט פארשטיין וואס דא טוט זיך. ביז עס ברענגט אראפ, בינה ברענגט אראפ אין פרטים און אין פרטי פרטים, ממש אויף פרטי פרטים, קומט צו יעמאל א תוספות עילוי אין עצם השכלה. איז בינה איז טאקע גארנישט אן חכמה, איז אז חכמה קומט אראפ אין בינה, ברענגט בינה ארויס א מעלה אין חכמה, וואס איז נישט גענוג, וואס איז נישט געווען אין דער השכלה עצמה, ווי זי איז געשטאנען אין חכמה. עס ברענגט ארויס אסאך טיפער דעם ענין פון חכמה. ס'איז נאכאמאל, בינה מוז אנקומען צו חכמה זאל עס מפתח זיין, אבער נאכדעם איז דאס מפתח דעם חכמה טיפער ווי ס'וועט זיך אנגעבן. דער טעם אויף דעם איז, וואס דער טעם? ווייל בינה האט א העכערן שורש אין כח המשכיל ווי חכמה. חכמה איז טאקע די נקודה, און ס'איז די ערשטע, אבער בינה איז א סך העכער, און דעריבער ווערט דורך בינה אויפגעטון א חידוש אין חכמה. אבער דאס וואס בינה פועל'ט אן עילוי אין חכמה, קען קומען דווקא נאכדעם ווי בינה איז מקבל די השכלה פון חכמה, ס'קען נישט זיין פריער, אן חכמה האט ער גארנישט, ער מוז פריער זיין א מקבל, וואס דורכדעם ווערט נתגלה אין בינה איר שורש, וואס איז העכער פון חכמה, און דורכדעם קומט צו אן עילוי אין דער השכלה פון חכמה, מוז זיין אויף דעם אופן. בינה קען גארנישט טון אן חכמה, נאך וואס בינה האט, ווערט נתגלה די מעלה פון בינה וואס איז העכער פון חכמה, און יעמאלט האט עס דעם אויפטו אז די חכמה ווערט אויכעט העכער. ועל דרך זה יעצט וועט מען קומען צו פארשטיין ביי איש ואישה איז די זעלבע זאך, און מיט דעם וועט מען קענען פארענטפערן די לעצטע שאלה וואס מ'האט געפרעגט. ועל דרך זה איז בנוגע צו איש ואישה, ס'איז מבואר בארוכה. איז מבואר דער רבי נשמתו עדן ווען דער פרידיגער רבי האט חתונה געהאט איז ארויסגעגאנגען א גאנצע געזאגט אסאך מאמרים אויף חתונה איז ארויסגעגאנגען נאך נאך א קונטרס וואס הייסט קונטרס שמח תשמח איז געווען תרנ"ז ווען דער פרידיגער רבי איז געווען זיבעצן יאר און האט חתונה געהאט געווען אסאך מאמרים פונעם רבי נשמתו עדן אויף ענייני חתונה מבואר בארוכה אין חסידות אינעם ענין פון בינה יתירה ניתנה באישה יותר מבאיש די גמרא זאגט אין נידה אז בינה יתירה ניתנה באישה אין א פרוי איז דא מער בינה ווי ס'איז דא ביי א מאן און דער רבי נשמתו עדן אין די קונטרס פון שמח תשמח איז מסביר אז כאטש דער ולד קומט דווקא דורך דער השפעת הטיפה פון דעם איש אן די השפעה פון דעם איש קען גארנישט זיין אבער די התהוות הולד וואו ווערט דער ולד א ולד? וואָרום איז ער נאָר אַ טיפּה. ווען ער קומט אַריין אין רחם פון די באַ פון די מאַמע, יעמאָלט איז דווקא על ידי האישה. נאָר היות, אַז די מעלה באישה איז אַן ענין עצמי ובהעלם, זי אַליין קען גאָר נישט טאָן, זי מוז האָבן אָנקומען צו דעם משפיע, קען דאָס קומען לידי גילוי נאָר דורך דעם וואָס זי איז מקבל די השפּעה פון דעם איש. זעלבע זאך ווי ס'איז ביי חכמה און בינה. חכמה איז די נקודה, בינה איז וואס זעלבע זאך ביי איש ואישה. און דורך דעם ווערט נמשך א גילוי אור עליון מלמעלה אויך צום איש. און אויך א ברכה וואס איז כולל זיי ביידע. דורך דעם וואס זיי האבן חתונה, דורך דעם וואס זיי האבן קינדער, ווערט א ברכה אין ביידן. למעשה בפועל וואו ווערט אבער דער קינד מפותח און ס'ווערט א ולד דווקא ביי די אישה, דאס איז דער ענין פון בינה יתירה ניתנה באישה, ווי ס'שטייט אין פסוק זכר ונקבה ברא אותם ויברך אותם אלוקים ויאמר להם פרו ורבו, די ברכה איז געווען פאר ביידן, נישט נאר זי וואס איז וואס ביי איר ווערט דער קינד, נאר ביי אים אויך, פרו ורבו. אות ו', על דרך מעין זה איז דער ביאור אויך אין דעם ענין הנל פון רב אבא ורב אלעזר. ווי דער רבי האט געזאגט אז קודם גייט ער מסביר זיין דעם ענין פון רב אבא ורב אלעזר לכאורה זענען געקומען לערנען פון אברהם ושרה, אבער למעשה בפועל פון רב אלעזר און רב אבא האט מען גאר ארויסגעלערנט מער אויף אברהם, יעצט גייט דער רבי זאגן ווי דאס איז. על דרך מעין זה איז דער ביאור אויך אין דעם ענין הנל פון רב אבא ורב אלעזר, זייער הליכה בדרך איז עניינו די ירידה צו מברר זיין ענייני עולם, זיי זענען נישט געווען אין ישיבה, זיי זענען נישט געזעצן אין שול און געלערנט, זיי זענען געגאנגען אין גאס צו זען רבי שמעון, די ירידה צו מברר זיין ענייני עולם, און ווי דאס איז בפשטות, אז רבי אלעזר דער זון פון רשב"י און רב אבא, וואס רב אבא איז דאך מחברי רשב"י, ער איז געווען פון די חבריא פון רשב"י, זענען געווען תורתם אומנותם, ווי די גמרא זאגט אין שבת בנוגע צו רשב"י וחבריו, אפגעטראגן פון ענייני עולם, זיי זענען גארנישט געווען אין עולם, איז די הליכה בדרך, ווען זיי גייען דאך אין וועג, כאטש אפילו זיי גייען דאך למחמי לאבוי, זיי גייען דאך זען דעם טאטן, איז געווען א הפסק און א ירידה, עס איז געווען א ארויסגאנג פון זייער מעמד און מצב ווי זיי זענען אלעמאל געווען, און דערפאר אויך זאגט רבי אבא נימא מילין דאורייתא, ווייל בכדי צו אויפטון אין וועלט דארף מען האבן די נתינת כח און סיוע פון תורה אור. מען גייט טאקע אין וועג און מען גייט אויפטון, מען גייט מברר זיין די וועלט, מען גייט אין וועלט, מען זאגט א דבר תורה, ווערט מבורר די פלאץ וואס מען גייט. די באוואוסטער היום יום וואס דער רבי ברענגט אראפ פונעם פריערדיגן רעבן אז משיח וועט קומען אז די פלאר שרייט אויף מענטשן בולאך, פארוואס טרעטסטו אויף מיר, וואס ביסטו וויכטיגער פאר מיר, אייב דו גייסט אויף מיר און דו טראכסט עפעס א זאך וואס ס'דארף צו זיין א דבר תורה, אייב דו גייסט אין גאס, זעסט די קאר, קוקסט אויף די קאר, זעסט די, זעסט דאס, קוקסט אויף דעם, פארוואס טרעטסטו אויף מיר? דער ענין וואס זיי זענען געגיין האבן זיי אויפגעטון, ווי האבן זיי עס אויפגעטון? דווקא דורך תורה. על דרך ווי גערעדט כמה פעמים, ליקוטי שיחות חלק ח' אז די נתינת כח אין עבודת הבירורים פון א בעל עסק צו מאכן פון וועלט א דירה לו יתברך ער גייט דאך ארויס ארבעטן א גאנצן טאג איז נישט בלויז מצד דעם לימוד התורה בתחילת היום נישט נאר וואס ער לערנט אינדערפרי פרק אחד שחרית און דאן נאכדעם גייט ער ארויס צו די ארבעט וואס ער גייט מבית הכנסת לבית המדרש ווי די גמרא זאגט אין ברכות אז מען דארף גיין אין שול דאווענען דערנאך דארף מען גיין אין בית מדרש לערנען און דערנאך הנהג בהן מנהג דרך ארץ ווי דאס שטייט אין שולחן ערוך פון אלטן רעבן נאר אויך בשעת העסק גופא דארף מען האבן דעם סיוע ונתינת כח פון תורה אור עס דארף זיך עס דארף זיך ביי אים אנהערן דער עילוי פון תורה וואס ווערט יעמאלט הערה 44 שעל ידי זה מלאכתו עראי ער מוז גיין ארבעטן ער מוז נעמען פרנסה אבער ס'איז מלאכתו עראי וואס איז דער עיקר זיינער דער עיקר זיינער איז דער לערנען באוואוסט די מעשה וואס פון איינער פון דעם אלטן רבי'נס חסידים, וואס ער האט געהייסן קלעצקער, רבי בנימין קלעצקער, פארוואס האט מען אים גערופן קלעצקער, ווייל ער האט געהאנדלט מיט זייער גרויסע ביזנעס מיט האלץ, און ער האט אמאל געזעצן און געמאכט דעם חשבון, און ער איז געווען אריינגעטון אין לערנען, ס'איז געווען מלאכתו עראי, האט ער געשריבן וויפיל האלץ דער האט גענומען, וויפיל האלץ דער האט גענומען, ער האט געמאכט א פאס, און אונטן זאל ער גיין שרייבן דעם סך הכל וויפיל האלץ ער האט פארקויפט, דער סך הכל איז געווען ביי אים אין עוד מלבדו, דאס וואס איז אים געלעגן אין קאפ איז דערויף דארף זיין נישט נאר דער פרק אחד שחרית זאל האבן א השפעה אויפן גאנצן טאג נאר עס דארף זיין אויך בשעת ער ארבעט דארף זיין מלאכתו עראי דארף זיין געטריי ער מוז זיין געטריי נישט גזל'ען ביי דעם באלעבאס חס ושלום אבער ער דארף געדענקען אז דארף זיין דער ענין פון ארבעטן אבער בשעת מעשה דארף ער וויסן אז ער טוט דאס ווייל דער אויבערשטער וויל און אלעמאל האבן עפעס צו טראכטן אבער ווען ס'איז דא צייט עפעס א חומש א תניא תהילים און דער רבי לייגט צו, און דאס ברענגט אויך אז ער גזל'ט פון שעות העסק, ווען ער איז א בעל עסק, און ער האט אליין א ביזנעס, זאל ער גזל'נען פון זיינע שעות העסק, און אינמיטן טאג, אדער אנשטאט צו אהיים גיין זעקס אזייגער, גייט ער אהיים פינף אזייגער, און אויף לימוד התורה. דער רבי רופט אן דעם לשון, ס'איז רבי'נס לשון, דאס ברענגט אויך אז ער גזל'ט פון שעות העסק אויף לימוד התורה. אוקיי איז דער יסוד איז דא פון רב לאזער מיט רב אבא וויבאלד אז זיי גיין צוזאמען ס'איז געווען תורתם אומנותם זענען ארויסגעגאנגען אויפטון אין די וועלט הגם זענען געווען זען רשבי אבער זענען געגאנגען אויפטון אין די וועלט במילא האט ער געזאגט ס'מוז זיין תורה דעריבער רב אבא האט געזאגט צו רב לאזער פארוואס האט ער געזאגט צו רב לאזער און רב לאזער האט נישט געזאגט צו איהם? זאגט דער רבי זייער געשמאק, געוואלדיג, פארוואס האט ער געזאגט צו רב אלעזר, וואס איז געווען זיין נאמען? ווען משה האט געגעבן א נאמען זיין זון ושם השני אליעזר, וואס האט ער געזאגט? על שם אלוקי אבי בעזרי. שטייט אין, שטייט אין פרשת יתרו, וואס הייסט אלוקי אבי בעזרי? אז אין דער הליכה בדרך גופא דארף מען האבן דעם עזר מלמעלה. דערפאר האט רב אבא געזאגט רב לאזער'ן, זאלסט וויסן אז אלעזר גייט אויף דעם אלוקי אבי בעזרי. מען דארף האבן דעם עזר מלמעלה וואס דאס קומט דורך ווי האט מען דעם עזר מלמעלה צו קענען מברר זיין בירורים אין די וועלט? ווי ווערט דאס? נימא מילין דאורייתא, אויך ווען זיי געפינען זיך בדרך. דאס און דורך דעם ווערט נתגלה די מעלה פון דעם בירור הניצוצות שבעניני עולם, הליכה בדרך וואס רב אלעזר און רב אבא גייען, וואס מען מאכט פון דער וועלט א דירה לו יתברך, אויף דער עבודה פון לימוד התורה מצד עצמו, ווערט נתגלה דורך דעם די מעלה. בירור הניצוצות אין עניני העולם, וואס מאכט פון וועלט א דירה, אויף דער עבודה פון לימוד התורה מצד עצמו, וואס אז מען גייט ארויס אין וועלט און מיט תורה, איז א געוואלדיגע העכערע מעלה ווי לערנען תורה אליין. יעצט האט מען נאך געזאגט בא ללמד ונמצא למד, יעצט וועט מען ארויסלערנען די זעלבע זאך פון ר' אלעזר מיט ר' אבא'ן אויף ר' אויף שרה אויף אברהם ושרה, אות זיין, על פי זה איז מובן אויך בנוגע צו אברהם ושרה, ועל דרך זה נשמה בגוף דאס מיינט אונז יעדן איינעם וואס מעשה אבות סימן לבנים אין דער הליכה בדרך די ירידה אין מצרים ווי אברהם איז געגאנגען מיט שרה'ן אדער אין גלות דער רבי לייגט צו אין הערה 46 וואס איז די דוגמא פון אברהם'ס גיין אין מצרים מיט דעם ענין פון פון גלות אשר מצרים שורש לכל הגלויות שלכן כל המלכיות נקראים על שם מצרים, שטייט אין בראשית רבה פרק ט"ז. אין דער הליכה בדרך די ירידה אין מצרים אין גלות, ועל דרך זה די ירידת הנשמה בגוף בכלל ווי געלערנט פריערט, דארף זיין די אמירה והשפעה פון אברהם לשרה פון דער נשמה אין גוף, די נשמה דארף משפיע זיין אין דעם גוף,

אז דער גוף זאל דערהערן בחינת אחותי די מעלת העבודה וגילוי אור הנשמה, דער גוף זאל דערהערן אז די נשמה ארבעט מיט דעם, ס'איז נישט נאר די נשמה ארבעט פאר זיך אליין, און דורך דעם ווערט דערנאך אויפגעטון כדבעי די עבודה פון אישה, די עבודה און מעלה פון דעם גוף מצד עצמו, לכתחילה דארף זיין דער ענין פון אמרי נא אחותי את דאס איז די אהבה אין דעם אין די לעוועל פון אחותי, וואס טוט דאס אויף? דאס ברענגט ארויס די די מעלה פונעם גילוי פון אור הנש פון אז דער גוף זאל דערהערן דעם חלק פון די נשמה. וואס האט א העכערן דערנאכדעם די עבודה און מעלה פונעם גוף, דערנאכדעם ווערט דערנאך אויפגעטאן כדבעי די עבודה פון די אישה, די עבודה פון דעם גוף, די עבודה ומעלה פון דעם גוף מצד עצמו פארוואס? וואס האט א העכערן שורש פון דער נשמה. עס ווערט נתגלה די מעלה אין בחינת אשתי, וואס דאס איז עבודת הגוף אויף אחותי עבודת הנשמה. פארוואס? ווייל דער גוף, ערשטנס דער גוף קומט פון א העכערן, פון א העכערע דרגה, דערפאר זיך אראפגיין אין א גדר פון א גוף און נפש הבהמית, און דאס פועל'ט די עליה אויך אין דער נשמה, נישט נאר אין דעם גוף, נאר למען ייטב לי בעבורך אז מאן דזכה באישה משכלת זכה בכולא דאס איז פרנסה בזכות אשתו עס ברענגט א עלי עליה אויכעט אין די נשמה דעם אז די נשמה קומט אראפ און זי ברענגט אריין דעם אור אין דעם גוף און זי ארבעט מיט דעם גוף און מברר די ניצוצות יעמאלט ווערט דער גוף נתעלה און די נשמה ווערט נתעלה מיט דעם גוף אויכעט בסגנון אחר קצת, דורך עבודת הנשמה בגוף ועל ידי הגוף און חלקו בעולם, דורך די עבודה וואס די נשמה ארבעט מיטן גוף, וואס דער גוף מצד עצמו איז חומרי, לשון פונעם אלטן רבי'ן אין פרק מ"ט, חומרי הנדמה בחומריותו לגופי אומות העולם, דורך די עבודה וואס די נשמה ארבעט אין גוף. וואס איז דער גוף? דער גוף איז א חומרי, און ס'איז א חומרי אזוי ווי גופי אומות העולם. וואס דערפאר קען ביי די חומריות פון וועלט, מצרים, ערוות הארץ, זיין א קא סלקא דעתך אז דער גוף איז שייך צו זיי. וואו זעט מען אזא אז זיי קענען זאגן אז דער גוף באלאנגט צו זיי? ווייל דער גוף פון א איד און דער גוף פון א גוי איז די זעלבע זאך. נאר דערמאנען אז דאס שטייט ובנו בחרת מכל העמים מוז גיין אויפן גוף פון א אידן, ווייל קען נישט גיין אויף די נשמה אויב סגייט אויף די נשמה נישט שייך קיין בחירה בחירה איז שייך ווען דו האסט צוויי זאכן די זעלבע איז בוחר איינע אן א טעם אויב איך זאג אז דער אויבערשטער בוחר אין די נשמה א גוי האט נישט קיין נשמה דאס איז נישט קיין בחירה ווען איך בוחר אין א איד אפילו אז דער גוף איז די זעלבע ווי א גוי זאגט דער רבי וואו זעט מען דעם קא סלקא דעתך אז די מצרים קענען טענה'ן אז דער גוף איז זייערער ווי ס'שטייט קלאר ותוקח האישה בית פרעה פאר ער האלט אז זי באלאנגט צו אים, דער גוף באלאנגט צו אים, איז אבער דורך דעם וואס אין איר איז מאיר די אהבה ואור הנשמה, וואס איז וואסערע דרגה? און דאס איז די דרגה פון בחינת אחותי, ווערט דערנאך אויפגעטאן אויך די אהבה אין גוף ונפש הבהמית, די עבודה וואס איז פארבונדן מיט בירור וזיכוך הגוף ועלייתו, נישט נאר דער גוף ווערט מבורר, מען גיט אכטונג מען איז מונע מען איז גורע פונעם גוף פון זיינע תאוות מיט אלע זאכן נאר ס'ווערט אויכעט אויפגעטון אז ס'ווערט מבורר חלקו בעולם דעמאלט ווערט נתגלה די בחירת העצמות וואס איז אין גוף דווקא ווי דערמאנט פריער וואו איז בחירה פונעם אייבערשטן אליין דווקא אין דעם גוף דער אלטער ברענגט אראפ אין תניא אויך צו ווערט נתגלה די בחירת העצמות וואס איז אין גוף דווקא ווערט נתגלה אויכעט אין אה צו דער נשמה. די בחירה איז מצד הגוף, נאר דאן ווערט עס נתגלה אין ארבעט מיטן גוף, ווערט עס נתגלה אין די נשמה אויכעט. וואס בגלוי וועט דאס זיין לעתיד לבוא, וואס דעמאלט וועט די נשמה, יעצט איז דא דער ענין וואס ווערט נתגלה אבער מען זעט דאס נישט, ווען וועט דאס זיין בגילוי לעתיד לבוא, ווי ס'שטייט קלאר אז דעמאלט וועט זיין די נשמה וועט זיין ניזונית מן הגוף. יעצט איז די נשמה איז דארף זיך שלאגן מיטן גוף אז ער זאל טאן מצוות לעתיד לבוא וועט נתגלה ווערן דער גוף און זיין מעלה במילא וועט ער זיין די נשמה וועט ווערן ניזון פון דעם גוף ס'וועט נתגלה ווערן די מעלה פון דעם גוף וואס יעמאלט וועט די נשמה ווערן ניזון פון דעם גוף דאס איז שיחת מוצאי שבת קודש פרשת תזריע מצורע ה'תשל"ט.